אקעי מורי ורבותי, ס'איז ערב שבת וירא, אונז גייען קאנטיניוען אונזער אושפיזין וואס איז אברהם אבינו, אונז האבן גערעדט וועגן לעצטע וואך, און איך גיי רעדן עפעס א נקודה וואס שיינט מיט די וואך וואס איז אפשר א הרחבה פון וואס אונז האבן גערעדט אדער אפשר א אנדערע ענין אבער עס קען ארויסקומען פון די פריערדיגע ענינים וואס מיר האבן גערעדט לעצטע וואך. עס איז דא באמת, ס'איז דא באמת נאך אושפיזין, ס'איז דא נאך איין זייער אינטערעסאנטע קערעקטער אין די פרשה וואס. ווען מ'וואלט געהאט מח און כח פארדעם וואלט מען עס געדארפט צונעמען און מער, וויטש איז די קערעקטער אוו לוט. סארי כ'בין זשאסט פארקילט. און לוט איז געווען אויך א זייער אינטערעסאנטע קערעקטער, כ'וועל אביסל אפשר אנרירן וועגן לוט אבער מ'דארף אסאך מער אריינטראכטן, לוט איז געווען לוט איז געווען זייער אינטערעסאנטע מענטש מ'וואלט אים געמעגט איינלאדן אביסל צו צונעמען צו שמועסן וועגן אים. איז אזוי. אברהם אבינו איז געווען די לעצטע לעצטע וואך ער האט אויסגעטראפן א זאך אברהם ראש למאמינים האט אויסגעטראפן די די זאך וואס הייסט וואס הייסט מפיץ זיין אמונה מפיץ זיין אין סוף אינפיניטי און גערעדט וועגן חסד און די וואך הייסט פרשת וירא און אברהם אבינו האט אויסגעטראפן א זאך וואס מען דארף מען דארף וויסן דארף וויסן וועגן דעם די זאך וואס הייסט וירא אליו השם ס'איז נישט אמת'דיג די ערשטע מאל די וואך שטייט שוין לעצטע וואך אין פרשת לך לך ווען אברהם אבינו איז אנגעקומען אין ארץ ישראל שטייט אויך וירא אליו ה' און דאס שטייט ויבן שם מזבח להוי' הנראה אליו דאס הייסט עס איז געווען א גרויסע זאך דאס הייסט אויב אויב מען ליינט חומש ביז יעצט די אייבערשטער רעדט מיט אסאך מענטשן די אייבערשטער האט גערעדט מיט אדם הראשון מיט קין מיט נח ויאמר ה' לנח ויאמר ה' לאדם פארשידענע מענטשן.

און וירא אליו השם עס איז נישט אמתדיג די וואך די ערשטע מאל פריערדיגע וואך איז געווען ס'איז געגאנגען א גילוי, ס'הייסט די חז"ל האבן גענומען פון דעם א גרויסע זאך פון די אבות הן הן המרכבה, אבער על כל פנים די די זאך פון זעהן פון זעהן פון זעהן גאט איז אברהם אבינו געווען די ערשטע און ער האט געמאכט א מזבח, ס'הייסט ס'געווען א גרויסע א גרויסע חידוש, א מזבח איז טייטש כאילו אז מען דאנקט אויף דעם, מען מאכט פון דעם א קביעות, מען מאכט פון דעם א יסוד, מען מאכט פון דעם א מצבה אזוי ווי א מצבה א מזבח, ס'ווערט פאר אייביג א די זאך לה' הנראה עליו, און די פרשה אויך למעשה מען.

וואס מ'קען זען די אייבערשטער, די אייבערשטער, מ'זעט זיך מיט די אייבערשטער, די אייבערשטער זעט א מענטש, דאס איז א זאך וואס אברהם אבינו האט אויסגעטראפן, און ס'איז נישט געווען, ביז דעמאלטס איז נישט געווען מעגליך, און נישט נאר דעם, נאר עד היום הזה איז דא אסאך מענטשן וואס זיי זאגן אז ס'איז נישט מעגליך, און זיי זאגן, זיי האלטן זייער שטארק פון די פסוק, קול דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, זולתי קול, מ'קען נישט זען די אייבערשטער, מ'קען הערן די אייבערשטער, דאס איז א זאך, הערן איז אסאך מאל האט זיך עפעס אזוי ווי פארשטאנען, אדער מ'האט געהערט, עפעס געהערט, און נישט נאר די הערן קען זיין אזוי שמועה מרחוק, ווי איוב האט געזאגט,

יא, פני לא יראו, אבער אחורי יא יא יראו, אבער אמאל איז יא דא וירא, מ'זעהט אים בפירוש, אברהם אבינו האט אים געזעהן. אבער על כל פנים, איך וויל נישט אריינגיין, איך גיי נישט רעדן היינט וועגן די עקשועל מהות, די ענין פון פון זעהן די אייבערשטער, זעהן די אייבערשטער איז איז א, אבער איך מיין מ'דארף וויסן אז ס'מאכט אזא רושם, ס'הייסט ווען מ'ליינט די פסוק וואס איוב האט געזאגט, לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתך, איז מיינט עס, ווייל פונקט אזוי ווי עס איז דא א חילוק, כ'האב געהערט פון א מענטש, כ'האב געהערט, שמועה, שמועה טובה מארץ מרחק, כ'האב געהערט פון דערווייטענס, ס'איז דא אזא מין זאך, ס'איז אזא מלך, ס'איז א מענטש, ס'איז דא עפעס א זאך, געהערט דערפון, און יעצט מען טרעפט אים, מען האט געזען די חילוק, אלס די חילוק, אלס די לעוועל פון הפתעה, די לעוועל פון חידוש, די לעוועל פון חיות, וואס די חילוק פון חיות, די חילוק פון מפגש, וואס איז דא ווען כ'האב געהערט, כ'האב געהערט פון איינער אויפן טעלעפאן, יעצט עיני ראתך, האב איך געזען, פנים אל פנים, דאס איז, דאס איז די חילוק פון וירא אליו ה' ביז, ביז אלע דורות, פון מנח ועד אברהם, וואס האבן גע, פון. פון אדם הראשון, פון פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, איז נאכנישט געווען א מענטש וואס האט געזען גאט, ביז ביז אברהם אבינו, און איך מיין אז דאס איז די טייטש אברהם אבינו ראש המאמינים, ס'איז נישט, אסאך מענטשן היינט, אמונה האט געמיינט פארקערט פון זען, אבער אמונה מיינט נישט פארקערט פון זען, אבער אברהם אבינו, ער האט אים געזען. און לאמיר, איך וויל אביסל רעדן די זאך וואס וואס איז מיר אינטערעסאנט צו רעדן, איז די די עקטשועל, די עקטשועל סטעפס, די עקטשועל עזות פנים, די עקטשועל. דער חידוש, ווייסט ווי האט ער גענומען אזא מין, אברהם אבינו האט געלערנט אין בית מדרש של שם ועבר, אין בית מדרש של שם ועבר האט מען אויסגעלערנט, זיי האבן אלע האבן געלערנט דארט מורה נבוכים, זיי האבן געלערנט ר' סעדי' גאון, זיי האבן אלע געלערנט דארט, אז זיי האבן געהאט מסורת פון אדם הראשון פון נח, זיי האבן אלע געוואוסט, די אייבערשטער איז א זאך וואס מען הערט פון אים, מען רעדט מיט אים, מען פארשטייט, קיינער האט נישט אזא זאך מען זעט, און סאו אברהם אבינו איז געגאנגען אין חדר, דאס האט מען אים אויסגעלערנט, און דאס איינציגסטע וואס איז געווען מענטשן וואס האבן געמאכט וועגן דעם געטשקעס. האט ער געזאגט, מ'קען דאך נישט זעהן די אייבערשטער, תרח איז געווען א געטשקע, פארוואס פארוואס מאכט מען, וואס איז די לאגיק פון געטשקעס, מ'קען דאך נישט זעהן די אייבערשטער, באט מ'קען זעהן שטערנס, מ'קען זעהן אפשר מלאכים אדער פארשידענע כוחות וואס איז דא וואס זענען נישט ממש די אייבערשטער און ווייל א מענטש א מענטש איז א איז זייער שטארק כח הראי' א מענטש די עיקר חוש פון אכציג פראצענט פון די ברעין ליגט אויף וויזשועלזעישן אויף וויזשועל אינפוט. דארף מען עפעס זעהן, האבן זיי געמאכט צלמים און זאכן, אברהם אבינו איז געקומען און ער האט געזאגט, ניין מען קען זעהן די אייבערשטער, מען דארף נישט קוקען אויף א צלם אזוי ווי דו תרח דו מיינסט, מען קען אים זעהן וירא אליו ה', איז דאס איז געווען א ריזיגע חידוש, און איך מיין אז אסאך טיפער, דאס הייסט אסאך אסאך מער יסודות'דיג, אסאך מער פאר דעם וואס מען דארף רעדן, וואס מען דארף פארשטיין די די די עצם דאס פון וואס האט ער געזעהן, ווי האט עס אויסגעזעהן, זאל זיין אזוי ווי יחזקאל האט געזאגט, אזוי ווי ישעי' האט געזאגט, אזוי ווי איינער אנדערש האט געזאגט, פאר דעם דארף מען רעדן פון די פון די גאטס. פון די פון די תעוזה, פון די פון די שטארקייט וואס אברהם אבינו האט געהאט, וואס ער האט געזאגט אז מ'גייט מ'גייט, ווי זאגט ער, מיין רבי האט געזאגט אז מ'קען נישט, און מיין טאטע האט געזאגט אז מ'קען, די טאטע האט געזאגט אז די געטשקע איז מער געזאגט, יעדער איינער מ'זאגט שוין א גאנצע מסורה פון די צייט פון אדם הראשון נישט דא מסורה, און איך פייף זיך אן, איך איך מיין אז מ'קען יא, און איך מיין אז אויב מ'ליינט אביסל די היינטיגע פרשה אפאר פסוקים וואס האבן מיך געשיינט אויף די ענין. און די גרעסטע טים, ס'הייסט איינע פון די טימס פון אמונה וואס מען רופט והאמין בהשם פון אברהם אבינו, און אסאך מפרשים זענען מפרש פון דעם נסיון פון די עקידה, און נאך זאכן, די ערשטע פרשה איז געקומען מלאכים, עס איז געקומען די אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו, וועסט האבן א זון, ער איז הונדערט יאר אלט, און וואס זאגט און שרה לאכט, פארוואס לאכט זי, ווייל עס איז נישט ריעליטי, עס איז נישט רעאליסטיש, עס איז נישט, עס גייט נישט אזוי. איז אמת, ס'הייסט, מ'דארף, מ'קען, דא איז דא א גאנצע חקירה דא פון דרך הטבע, וואס הייסט ס'דא אזאך ווי ניסים, ס'דא אזאך ווי דרך הטבע, ס'איז געשעהנע זאכן, אבער פאר די ענין פון דרך הטבע, איך מיין, איך וועל רעדן פשוט, אויף זאכן וואס זענען זייער למעשה, און אין זייער אסאך עריעס, און פערסאנעל גראוט פון מענטשן, און די זאך וואס הייסט תשובה, וואס מיינט אז מענטשן טשעינדזשן זיך, און זיי קענען זיך טשעינדזשן, און די זאך וואס הייסט פאליטיקס, אז. קאנטריס טשעינדזשן זיך אז די וועלט קען זיין שינויים און די זאך וואס הייסט אין אלע אין אלע חלקים פון די וועלט, רוב מענטשן האבן א זאך וואס זיי רופן ראשענאליזם וואס זיי רופן נישט ראשענאליזם זיי רופן וואס וואס איז נארמאל וואס קען זיין אפשרי וואס איז מעגליך וואס איז מעגליך צו פרעגן פאר א מענטש איז מעגליך אז משיח זאל קומען אה סיריעסלי ס'איז נישט מעגליך יא ס'איז א שיינע מעשה ס'איז א גוטע חלום ס'איז נישט מעגליך וואס מיינט אז ס'איז נישט מעגליך ס'איז קעגן עפעס א חוק פון טבע ס'איז נישט קעגן עפעס א חוק פון טבע איך מיין. אפשר איז עס יא אבער אפשר איז עס נישט אבער איך רעד נישט אזוי שטארק פון דעם, די סיבה פארוואס מענטשן זאגן אז עס איז נישט מעגליך ווייל מענטשן זענען צוגעוואוינט און און וואס ער רופט לאגיק און וואס ער שטעלט זיך פאר ס'איז מעגליך איז געבויט אויף וואס ער איז צוגעוואוינט ס'איז געבויט אויף אויף מענטשן נעמען אן זייער סטאק און זיי א זייער קאנסערוואטיוו רוב זאכן גייען בלייבן אזוי ווי זיי זענען דער מענטש איז היינט א שייגעץ ער גייט נישט קיינמאל ווערן א צדיק גמור עה. זאג פאר איינער תשובה איז איינע פון די זאכן וואס מער קיינער גלייבט נישט אין דעם. און אסאך מאל זעט א מענטש ער האט תשובה געטון, זעט אין וואסערע לעוול א מענטש איז געטוישט, ער האט זיך געטוישט, געהאט איין קאריער, געהאט אן אנדערע. מענטשן זאגן יא, ווען מ'וואלט מיך געזאגט פריער וואלט איך נישט געגלייבט, קיינער וואלט נישט געגלייבט. עס איז אסאך פסוקים און ישעי' הנביא זאגט מי האמין לשמועתנו וזרוע הוי' על מי נגלתה. זעט מען לייגט אראפ די חידוש פון ימות המשיח. אז קיינער האט נישט געגלייבט ס'איז משוגע דאס גייט געשען, וואס און אסאך מען קען מאכן פון דעם אזוי ווי אסאך מענטשן מאכן פון דעם און איך מיין אז אסאך פון די רעשאנעליסט התנגדות צו ניסים אדער צו אנדערע מין זאכן איז אמת'דיג נישט ס'איז נישט ס'איז מען קען די סייענס די פשעטל וויאזוי ס'ארבעט די סקרוס פון די בריאה ס'איז דא וועגן און אונז ווייסן נישט אלעס ס'קען זאכן אסאך זאכן געשען אבער ס'איז אסאך מער די קביעות וואס מענטשן זענען סטאק אין זייערע חוקים און זייערע הרגלים. דאס געשעהט נישט, דאס האט דער רמב ם האט געזאגט פעימעסלי אז א משל אויף א זאך וואס קען קיינמאל נישט זיין, וואס איז נישט מעגליך, איז א ספינת ברזל עופף באויר. עס קען נישט זיין, ווייל דער רמב ם איז דאך א זייער מסודר'דיגער וועלט, די ברזל יסוד העפר גייט אראפ און עופות פליען ווייל זיי האבן יסוד א יסוד הרוח, עס קען פליען. א ספינת ברזל קען נישט פליען, נאו סאטש א טינג, און וואס איז די פאקט, איך בין געגאנגען צען מאל שוין, יעדע טאג פליען טויזענטער ספינות ברזל, זיי פליען אין די לופט. סאו וואס איז די קשיא, האט זיך עפעס געטוישט אין די אין די עצם יסוד, אין די עצם יסוד אז ס'דא א דרך הטבע, ס'האט זיך נישט געטוישט. ס'איז די זעלבע, די זעלבע רולס פון טבע זענען נאך אלץ אזוי ווי היינט, אזוי ווי אין די רמב ם'ס צייטן. אבער עס איז געקומען איין מענטש, ער זאגט, דו ביסט אזוי זיכער אז ס'איז נישט מעגליך צו טרעפן א וועג, אין די חוקי הטבע טאקע, אין די מציאות, מ'קען טרעפן א וועג, ס'הייסט די רולס טוישן זיך נישט, אויב ס'דא גענוג ענערדזשי, אויב ס'דא גענוג לופט, ס'איז דא גענוג לופט, וואטעווער, וואס ס'הייבט אויף א עירפלעין, ס'קען פליען, אה, דו זאגסט ס'קען נישט, ווייל דו האסט קיינמאל נישט געטרייט, האסט נישט געטרייט גענוג מאל, האסט נישט אויסגעפיגערט ווי אזוי מ'קען מאכן א ספינת ברזל פליען, באט איטס נאט אימפאסיבל, סאו די ווארט אימפאסיבל אדער טעארעטיקלי איז דא אזא מין זאך אימפאסיבל וואס דער רמב"ם רופט אז די נמנעות יש להם טבע קיים, ס'קען נישט זיין, אבער רוב זאכן וואס מענטשן קוקן אן פאר אימפאסיבל איז נאר ווייל א מענטש'ס מח, א מענטש'ס אימעדזשינעישאן איז נישט גענוג ברייט און נישט גענוג אפן צו אימעדזשינען אסאך מער פאסיביליטיס, און איך מיין אז ווען מ'וויל מאכן א רול, ס'הייסט נאכדעם וואס אונז זאלן האבן א בענעפיט פון אסאך היסטארי און אסאך אסאך היסטארי אסאך מעשיות אסאך סייענטיפיק פראגרעס אסאך פאליטיקל פראגרעס אדער נישט פראגרעס האוער יו וואנט טו טשעינדזש. ס'איז כמעט נישט מעגליך צו זאגן אויף א שום זאך, דאס איז א זאך וואס גייט קיינמאל נישט געשען, דאס איז א אימפאסיבל זאך. מענטשן מיינען אז ס'איז ממש אזויווי לאגיק, למשל, און מען זאגט פאר א מענטש, דאס איז א זאך, ס'קען נישט, נישטא אזא זאך, נישטא אזא זאך, דער גייט געווינען די עלעקשאן, דער גייט, דער גייט אויספירן, ער גייט מאכן א מלחמה, ער גייט אייננעמען צען לענדער, ס'גייט זיך טוישן די גאנצע מעפ פון די וועלט, ביסט מ א, מאכסט דיך נאריש, ווען גייט עס געשען, קיינמאל נישט. ענד איטס טרו, מאוסט אוו די טיים געשען נישט ווילדע זאכן, אבער ס'איז שוין געשען, און די וועלט וואס איז אויבנאנדער, די צוה פון ראדיקעל טשעינדזשעס, קרעיזי טשעינדזשעס, דעט א סעקאנד ביפאר דעט,

וויפיל וואס איז פראבעבל אדער וואס גייט וואס וואס מענטשן שטעלן זיך פאר און און גיין גיין צו אברהם אבינו און ס'קומט דער אייבערשטער ער זאגט אז שרה גייט האבן א קינד ס'איז נישט מעגליך מען לאכט פון דעם און נאכדעם איז געבוירן געווארן דער אינגל דער אינגל הייסט יצחק און האט שרה געזאגט ותאמר שרה און דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו למה זה צחקה שרה היפלא מהשם דבר און וואס איך ליין איז דאס איז נישט נאר א סטעיטמענט פון אמונה דאס איז א סטעיטמענט אויף פאקט דאס איז א סטעיטמענט אויף היפלא מהשם דבר דו מיינסט טאקע אז עס איז נישט בדרך עס איז מעגליך אחרי בלותי היתה לי עדנה און מ'קען מען טרעפן די ריכטיגע קעמיקאל די ריכטיגע עס איז נישט מעגליך עס איז נישט מעגליך דער נישט מעגליך איז על פי רוב על פי רוב מיינט עס פוילקייט על פי רוב איז עס עצלות המחשבה על פי רוב איז עס ביסט נישט צוגעוואוינט האסט קיינמאל נישט געהערט דערפון יעצט וועסטו זעהן דארפסט נישט הערן יעצט וועסטו זעהן האסט קיינמאל נישט געהערט ס'איז נישט אין די עולם השמיעה אבער אין די עולם ס'איז דא וועסטו זעהן דא יצחק איז געבוירן געווארן און ווען עס איז געשען, עס איז געלונגען, און ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי, יעדער איינער, וואס גייט יעדער איינער זאגן, אז די אומפאסיבל האס העפענד, סא, איז נישטא אזא זאך די אומפאסיבל האס העפענד, איף איטס אומפאסיבל איט וואלד האוו נעווער העפענד, ניין, אבער עס איז, אונז האבן געטראכט, אונז זענען געווען זיכער אז עס איז אומפאסיבל, קאז ביי פיפל, אומפאסיבל מיענס, ווערי הארד, און אומפאסיבל, אדער ווערי סטרעינדזש, ווערי ווייט פון נארמאלע עקספיריענס, און אומפאסיבל מיינט די זעלבע זאך ביי רוב מענטשן. און אברהם אבינו, אברהם אבינו זיין גאנצע זאך, זיין גאנצע זאך וואס ער רופט זיך ראש למאמינים, איז ער האט זייער שטארק געארבעט,

כ'קען דיר געבן אז יענע דבר עתו אז ברית דו וועסט מאכן א ברית מילה. סא אין אין די וועג פון די נסיונות, ס'הייסט ווען ווען מ'זאגט ס'דא עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו, וואס איך וויל זאגן איז אז נישט פון די נסיונות איז א טעסט צי צי דער אייבערשטער איז טאקע ערענסט. די נסיון איז א איז א ברעיק טרו אין די וועלט. ס'הייסט ביז דעמאלטס איז טאקע נישט געווען. ס'איז נישטא ס'איז נישט מעגליך. נישטא אזא זאך א מענטש איז הונדערט יאר ער מל'עט זיך. נישטא אזא זאך א מענטש איז הונדערט יאר אלט און זי האט א בעיבי. ס'נישטא אזא זאך. אבער ס'איז יא דא. האסט נישט געהערט דערפון. האסט נאך קיינמאל נישט געהערט דערפון. יעצט וועסטו הערן דערפון. יעצט וועסטו זען.

נישט אז ער האט געהאט אמונה אז ס'קען זיין למעלה מדרך הטבע, ס'איז בדרך הטבע, איך ווייס נישט אז מ'דארף עניטינג זאגן אז ס'איז למעלה מדרך הטבע, אבער ס'איז נישט פראבעבל, ס'גייט נישט געשען, סיריעסלי, מ'גייט אייננעמען ארץ ישראל, מ'גייט, ס'גייט קומען איינער האט וואלט געזאגט פאר א איד צוויי הונדערט יאר צוריק די אידן גייען גייען זיי גייען רעדן מיט די ענגלישע, די ענגלישע די יו ען זאל זיי נעמען ארץ ישראל, און זיי גייען עס נעמען, און זיי גייען עס האלטן פאר זיבעציג יאר נאך, האפענטליך נישט מער, נעווער גאנא העפען, ענגלאנד באלאנגט זיך, זיי באלאנגט זיי האבן בכלל א אנדערע זאך, באט איט העפענד! אין אין ווערי רעדיקעל סטעפס און ווערי עמעיזינג טשעינדזשעס, און וועגן דעם איך מיין עס איז וויכטיג, מען דארף, און די קאנצעפט פון ניסים, וואס נס און נסיון האבן די זעלבע שורש, דאס הייסט מען זאגט משיח גייט קומען, זאגסטו אה ביסט משוגע משיח גייט קומען, אקעי איך ווייס נישט וואס פארא ניסים וואס פארא זאכן אומפאסיבל טינגס דארף זיך, אבער מענטשן דארפן וויסן דאס איז א פשוט'ע פארט אוו ריעליטי, דעטס וואי יו דאנט געט שאקט, ס'זאל געשען אזאך ס'איז נישט מעגליך, אה טראמפ גייט ווערן די פרעזידענט, ביסט משוגע קיינער האט נישט געקענט גלייבן. אבער ס'קען אפשר איך בין קען משיח קען קומען איטס אין ריעליטי איטס פאסיבל מאר קרעיזי טינגס האוו העפענד ווי אזוי וואס ווען כ'ווייס נישט נישט מיין דאגה אבער ס'איז זייער וויכטיג אז זיך משחרר צו זיין פון די זאך אדער איך קען תשובה טון איך קען ווערן אינגאנצן א אנדערע סארט מענטש עס זענען געווען אזעלכע מענטשן זיי האבן געווען איין זאך און זיי זענען געווארן א צווייטע מענטש און קיינער גלייבט עס נישט קיינער ביז נאך ס'געשעט נישט סאו נאכדעם וואס עס געשעהט, וויאזוי הייסט יענער מענטש? ער הייסט יצחק, אה, דער וואס האט געטוהן א אימפאסיבל זאך, ניין, ער האט נישט געטוהן א אימפאסיבל זאך, ער האט נאר געוויזן אז דאס וואס יעדער איינער איז צוגעוואוינט אז וואס איז פאסיבל, דער איז אלוועיס מעני מאר פאסיביליטיס, און ס'דא מער פאסיביליטיס ווי מ'קען טראכטן פון, ווייל א מענטש'ס מח, באמת, ס'איז א רעשאנעל, פארנעמט נישט ס'דא מער פאסיביליטיס. די לעצטע נסיון וואס אברהם אבינו האט געהאט די גרויסע סטארי וואס הייסט די עקידה, אלהים נסה את אברהם. איך מיין אז אז די עיקר ווארט איז דא, עס הייסט, ס'איז דא מפרשים זאגן אז די נסיון העקידה איז געווען כאילו התגברות אויף לאגיק, אז ס'איז דא א סתירה, ס'איז ממש א לאגישע סתירה, דא האסטו געזאגט ביצחק יקרא לך זרע, און דא זאגסטו והעלהו שם לעולה, ס'קען דאך נישט זיין א סתירה, נאר ווי האט זיך מתגבר געווען, אז א סתירה, אקעי. כ'פייף דיך איך גיי פאלגן עניוועי. אבער דאס איז נישט אמת די גאנצע סתירה, עס איז דא אזויפיל פאסיביליטיס, זי האט נאר פשוט נישט געטראכט דערפון, דער שטן ווען ער קומט צו אברהם אבינו ער זאגט אים עס איז א סתירה, זאגט אברהם אבינו, ניין איך האלט נישט דא אזא זאך ווי א סתירה, דאס איז נישט א לאגישקעל סתירה, דו דרייסט א קאפ ווען דו זאגסט אז ס'איז א לאגישקעל סתירה, דאס איז נישט א לאגישקעל סתירה, דאס איז פשוט א זאך, איך האב נאכנישט געטראכט, איך האב מיין קליינע מיין קאפ האט נאכנישט איינגעפאלן וויאזוי עס איז מעגליך אז ביידע זאלן היאך יתקיימו שניהם, אבער געס וואט, ס'קען זיין, ס'קען זיין א פאסיביליטי, למשל. אז די נסיון פון עקידה האט נישט געמיינט צו הרג'ענען, האט נאר געמיינט והעלהו און שפעטער זאלסטו צוריק אראפ נעמען און און יצחק גייט זיין זרע. ס'קען זיין, פארוואס האט ער נישט געטראכט פון די פאסיביליטי פארדעם? ווייל מ'טראכט נישט, מענטשן, פיפל, די די אמאונט, די ספעיס אוו האו מעני פאסיביליטיס פיפל טינק אוו איז איז אינפיניטלי לעס דען וואט ריעל פאסיביליטיס אר. און אברהם אבינו א גאנצע צייט, א גאנצע לעבן, צובראכן די די זאכן, צובראכן די זאך וואס יעדער איינער זאגט איז פאסיבל, און איך זאג א ווערטל און ס'איז געגאנגען אין פלשתים.

בסדר, און ער זעט אז יצח אברהם אבינו איז מצליח, זאגט ער אה, איך קען מאכן א ברית פאר דריי דורות, לאמיר עס האלטן. אברהם אבינו האט נישט געווען ביזי מאכן אזעלכע זאכן, אברהם אבינו איז געווען ביזי טוישן זאכן, אברהם אבינו איז ביזי זאגן אז וואס איז געווען מעגליך נעכטן מיינט נאכנישט אז ס'איז מעגליך היינט, ס'קען זיין היינט א גאנצע אנדערע זאך. ענד עה. און איך מיין אז זייער אסאך זאכן קען מען לערנען, איך וואלט רעדן נאר זאגן ענד וועגן לוט. און לוט איז געגאנגען אין סדום, ענד סדום האט זיך איבערגעקערט. און לוט איז ניצול געווארן, און מען זעט א גאנצע צייט, דאס הייסט, און מענטשן מיינען אז סדום איז פינישט, און לוט, סדום די גאנצע זאך איז פינישט, דער איז נאו וועי, דער איז נאו וועי דעט דיס פער דיס טינג איז גאנא ריעלי העפען, ווי ער גייט ארויס געבן א גאנצע מלכות, צוויי צוויי גרויסע מלכות עמון און מואב, נישט אזא אזא זאך, ס'איז נישט דא קען נישט און און און אה ס'איז דא נאך א מפורש'ע פסוק, לוט לוט זאגט פאר זיינע איידעמעס, לוקחי בנותיו, קומט מען גייט, די מלאך האט מיך געזאגט, דער זעלבער מלאך וואס זאגט פאר אברהם אבינו אז מען גייט יצחק, שרה גייט האבן א קינד, ער האט געזאגט פאר לוט מען גייט איבערקערן סדום, און לוט זאגט וואס איר דיינער זאגט, סיריעסלי, נעווער גאנא העפן, איינמאל אין טויזנט, געשעט נישט. און ויהי כמצחק בעיני חתניו, ער מאכט זיך נאך נאך חתונה, זאגט זאכן וואס געשעען נישט. און געס וואט, ס'איז געשען. און ווער איז געבליבן, זיינע חתניו זענען טויט. און ווער בלייבט, עס בלייבט זיינע טאכטער, ס'איז דא צוויי, א טאכטער מיט אן קיין מאן, און די נאנטסטן, ס'איז פינישט, די ליין אוו לוט איז דאן וויט. און וואס איז געשען? ס'איז דא א מעגליכקייט, ס'איז דא א מעגליכקייט מ'קען מאכן שיכור די טאטע, און און מ'קען שלאפן, מ'קען האבן קינדער פון די אייגענע טאטע. אה, האסט נישט געוויסט אז מ'קען, רייט? דו האסט געמיינט אלעמאל, מעשה שלא יעשה, דאס איז א מעשה שלא יעשה, טאקע, ס'איז טאקע א איסור, באט געס וואט, אויב מ'דארף, אויב עס פעלט אויס, ס'איז מעגליך, ס'איז מעגליך, איטס אלוועיס פאסיבל. ענד דערס אלוועיס מעני מאר פאסיבילטיס, ס'קומען מענטשן, זיי האקן אויף לוט'ס טיר, זיי זאגן. און זאגן געב מיר געב אונז ארויס די געסט פון דיין הויז און זאגט לוט איך האב א עצה איך האב טעכטער און נישט נאר דאס אפילו דאס איז נישט געווען גענוג ווייל ווען די אנשים אז שפעט זיך אבער אין די מלאכים זיי האבן געקענט הכו בסנורים כאילו די אנשי סדום וואס זענען געווען לעצטע יאר זיי זענען א גאנצע צייט סטאק מיט זייער פאסיביליטיס זיי האבן פאר א סדום מענטש איז נישט מעגליך צו טראכטן אז סדום גייט זיך איבערקערן ווייל זיין גאנצע לעבן זיין גאנצע מהלך איז געבויט אז אלעס איז איז פינישט, אלעס איז סקעדזשועלד, אלעס איז שוין מסודר מראש, און סדום איז די שטאט סדום, ס'ווערט נישט חרוב סדום, און ס'איז נישט מעגליך אז די לח ס סדום סדומ'דיגע איידעמעס פון לוט זאלן טראכטן אז ס'קען חרוב ווערן, אבער לוט איז געווען פון אברהם אבינו'ס שטוב, און אברהם אבינו ער האט געוואוסט אז ס'איז אלעמאל דא א וועג ארויס, נישטא אזא זאך, ס'איז אלעמאל דא א וועג, ס'איז אלעמאל דא נאך פאסיביליטיס וואס ער האט נישט געטראכט דערפון, אפילו ער ווייסט נישט, ווייל איך קען טאקע נישט טראכטן דערפון, ווייל ס'איז נישט מעגליך, א מענטש איז נישט היז מיינד, א מענטש'ס מח איז טאקע געבויט אויף די לאגיק, אויף די אננעמען אז רוב זאכן זענען די זעלבע און רוב זאכן בלייבן.

שני בנות לוט הנמצאות און זאגט דא א מדרש אז פון דעם קומט ארויס דוד המלך מצאתי דוד עבדי עס הייסט דא איז די די ענין וואס האבן האבן געדערמאנט משיח נאר נישט סתם א משל אבער עס איז אמת עס הייסט די די קאנצעפט פון מי העמען נישט מייאש זיין מען דארף עס זען דאס איז דאס איז א זאך וואס קומט ארויס פון די פרשה וואס קומט ארויס פון די פון די צעברעכן וואס אברהם אבינו צעברעכט געטשקעס מער ווי ער צעברעכט געטשקעס ער צעברעכט עקספעקטעישנס צוברעכט די זאך, ס'איז נישט מעגליך, און דאס איז די סטארי פון די רות, ס'הייסט סדום קען חרוב ווערן, ס'איז נישט קיין גוטע זאך, באט יו העוו טו בי נאו, יו העוו טו נאו איף יו וואנא ליוו אין אברהם אבינו'ס אמונה און אברהם אבינו'ס בליק, איז וויסן אז אלעמאל דא מער אפשענס, אלעמאל דא מער פאסיביליטיס, און איטס נאט ריעלי פאסיבל טו נאו וואס וועט זיין אין צען דורות, וואס וועט זיין מארגן, און אונז טוען וואס אונז וואס אונז קענען היינט, אבער ס'איז אלעמאל דא מער פאסיביליטיס, און ס'איז דא א פאזיטיוו מעסעדזש אז א מענטש וויל טשעינדזש די פיפל, טינגס וואנט טו געט בעטער, אלוועיס דער'ס אלוועיס אן.